ס'איז געווען א באוואוסטער חסיד פון דעם אלטן רעבן האט ער געהייסן ר' יקותיאל לעפלער. דער רבי רייאץ דערציילט אויף אים אסאך סיפורים, וואס דאס איז געווען דער נקודת הסיפור ביי אים איז געווען א איש פשוט, ר' יקותיאל לעפלער בעצם איז ער געווען א איש פשוט, און ער איז געפארן אמאל צו דעם אלטן רעבן, און ער האט געהערט ביי דעם אלטן רעבן א קורצע תורה, כידוע אז דער אלטער רבי אין די ערשטע יארן האט ער גערעדט קורצע תורות, און די תורה איז געווען פארבונדן מיט דעם וואס שטייט אין תניא אז יעדער איד האט צוויי נפשות, דער נפש אלוקית און דער נפש הבהמית, און דער נפש אלוקית געפינט זיך אין דעם חלל הימני פון די הארץ, און דער נפש הבהמית געפינט זיך אין דעם חלל השמאלי. און ער איז זייער שטארק נתעורר געווארן פון אט א די תורה וואס דער אלטער רבי האט גערעדט, און ער איז אראפגעקראכן אויפן פענסטער, ווייל מען האט אים נישט געלאזט אריינגיין אויף יחידות, איז ער אראפגעקראכן פון די פענסטער און אריינגעגאנגען צום אלטן רעבן און געזאגט, רעבע, האקט מיר אפ די לינקע זייט. דאס הייסט, ער האט געבעטן דער אלטער רבי זאל אים העלפן פטור ווערן פון דעם נפש הבהמית. און דער אלטער רבי האט אים געזאגט אזוי גייט דערציילט די סיפור אז דער אלטער רבי געווען אינמיטן דאווענען אריין אין א דביקות און דער אלטער רבי האט געזאגט רבונו של עולם ואתה מחיה את כולם און פון דעם איז האט ער באקומען א התעוררות הלב און איז געווארן אינגאנצן אן אנדער מענטש דאס האט ביי אים געפעלט א א הרגש פון ליבשאפט צום אייבערשטן און פון דעמאלט האט זיך ביי אים אנגעהויבן א נייער סדר אין עבודה און יארן שפעטער האט ער גענומען לערנען חסידות, און ער איז געווארן איינער פון די גרעסטע חסידים און א גרויסער מבין אין חסידות ווי ס'איז ידוע זיין סיפור דברי הימים אין דברי ימי החסידים. איינע פון די סיפורים וואס די רביים האבן דערציילט, און דער רבי האט דאס דערציילט אויכעט אין א פארברענגען, וואס דאס איז א סיפור וואס איז געווען אז אמאל זייענדיג ביי דעם אלטן רעבן האט דער אלטער רבי אים געזאגט אז ער וויל אים שענקען ער וויל אים געבן א ברכה, דער אלטער רבי האט אים געזאגט אז ער וויל אים ווינטשן מיט עשירות, אים געבן א ברכה אויף עשירות. האט ר' יקותיאל לעפלער געזאגט אז ער וויל נישט קיין עשירות. און ער האט געזאגט פארוואס, ווייל ער וועט האבן עשירות וועט דאס אים וועט ער זיין פארדייגעט, פארנומען און פאריאגט, ער וועט נישט קענען דינען דעם אייבערשטן און לערנען חסידות רואיגערהייט. האט אים אלטער רבי געזאגט, אויב אזוי וועל איך דיר געבן א ברכה אויף אריכות ימים. האט ר' יקותיאל לעפלער געזאגט אז אריכות ימים מיט א תנאי וואס איז דער תנאי אז זאל נישט זיין קיין פויערישע יארן וואס איז דאס פויערישע יארן א פויער דאס איז א איכר א ארבעטארער א גוי וואס ארבעט אין פעלד דאס הייסט אין אנדערע ווערטער א פראסט מ'פלעג זאגן א פויערישע דאס הייסט אן ענין פון פראסטקייט יא מיר ווילן נישט האבן קיין פראסטע יארן קיין פויערישע יארן וואס עיניים להם ולא יראו, אזניים להם ולא ישמעו, זיי האבן אויגן און מען זעט נישט קיין געטליכקייט, מען האט אויערן און מען הערט נישט קיין געטליכקייט, דאס הייסט אז מען זעט נישט אלוקות און מען הערט נישט אלוקות, אזא לעבן וויל איך נישט האבן, אריכות ימים זאל זיין יארן וואס מען קען זען געטליכקייט און הערן געטליכקייט. און דער אלטער רבי האט אים טאקע געגעבן די ברכה, און ווי ס'איז ידוע רב יקותיאל לעפלער האט דורכגעלעבט נאכן אלטן רעבן, נאך דעם מיטעלן רעבן ביי דעם צמח צדק, און ער איז נאך געווען אין די ערשטע יארן נאך די הסתלקות פון צמח צדק, איז ער נאך געווען אפילו ביים רעבן מהרש. וואס אויף דעם סיפור האט דער רבי אמאל ביי א פארברענגען יט כסלו געפרעגט א פשוטע שאלה, לכאורה דאך נישט פארשטאנדיג, בשעת מ'באקומט א ברכה, זאגט מען אמן. א ברכה איז דאך אזוי ווי א מתנה. בשעת א מענטש קויפט עפעס, קען ער זיך דינגען, ער צאלט אויף דעם, טבין ותקילין, ער צאלט געלט, מילא ער זאגט איך וויל קויפן דאס, איך וויל קויפן יענץ, איך וויל דאס אזוי, איך וויל דאס אזוי, איך וויל דאס, דעם, דעם זאך, יענע זאך, קען ער זיך קלייבן. בשעת איינער גיט דיר א מתנה, איז דאך א מתנה, איז דאך א מתנה, כל הנותן בעין יפה נותן, דאס קומט מצד דעם נותן, דאס קומט, דער מקבל האט דאך נישט געצאלט אויף דעם. איז במילא זאג א דאנק. וואו איז געהערט געווארן א מענטש גיט דיר א מתנה און דו מאכסט אים תנאים. אזוי וויל איך דאס, אזוי וויל איך דאס נישט. טו מיר נישט קיין טובות. א מתנה, אדער דו נעמסט עס אדער דו נעמסט עס נישט. וואס איז דער טייטש אז ער הייבט אן מאכן תנאים, דער ענין וויל איך נישט. דעם ענין וויל איך יא, אבער בתנאי כך וכך. וואו איז געהערט געווארן אז מ'מאכט תנאים אין א מתנה? דאס איז געווען א שאלה דער רבי האט אמאל געפרעגט אויף א פארברענגען דער רבי האט געגעבן צו פארשטיין און מסביר געווען דעם עומק הסיפור אז באמת ביי רבי יקותיאל לעפלער איז דאס נישט געווען קיין שאלות און תנאים אין דעם אופן פון די מתנה דער ווארט איז גאר אן אנדער ווארט אינגאנצן דער ווארט איז אז רבי יקותיאל לעפלער איז געווען א איד וואס ביי אים האט געלויכטן דער אמת פון די נשמה, דאס הייסט ביי אים האט געשיינט די יחידה שבנשמה, ווי ס'איז מבואר אין חסידות אז די נשמה האט אין זיך כמה וכמה דרגות, די נשמה האט אין זיך א מדרגה זאגן וואו פון נפש און רוח און נשמה און חיה און יחידה און דאס איז קומען די דרגות אין עבודת השם ס'איז דא עבודת השם מצד נפש און דאס איז די עבודה מצד קבלת עול מלכות שמים נפש נפש איז די עבודה בפועל דינען דעם אייבערשטן מצד דעם וואס ער איז מקבל אויף זיך דעם יאך דער אייבערשטער וויל דארף מען טון ס'פאראן עבודה פון רוח וואס דאס איז עבודת השם מצד אהבת השם יראת השם דער ענין פון הרגשים מיט א געפיל, ער האט א געפיל פון ליבשאפט און ווארימקייט וואס דאס ברענגט אים ארויס גיט אים א חיות אין די עבודת השם. ס'איז דא די מדריגת הנשמה, וואס נשמה אין חסידות איז דער ענין המוחין, ער איז זיך מתבונן אין די גרויסקייט פונעם אייבערשטן ער דערהערט די גדלות השם און די הבנה והשגה אין גדלות השם רופט ביי אים ארויס א צי, א המשכה, א רצון צו דינען דעם אייבערשטן. דערנאך איז דא די עבודה פון שלמעלה מטעם ודעת, בחינת חיה, און דאס איז דער בחינת הרצון, העכער פון שכל. א מענטש האט אין זיך, א איד האט א רצון, א שטארקע רצון, וואס דער רצון איז למעלה מטעם ודעת, ער וויל זיין צוגעבונדן צום אייבערשטן, און ער וויל זיך נישט אפרייסן פון אייבערשטן, און דער רצון נעמט אן אזא מין תוקף, אז ער איז זיך מתגבר אויף אלע העלמות והסתרים, און ער דינט דעם אייבערשטן מיטן גרעסטע איבערגעגעבנקייט, מיטן גרעסטן חיות, מיטן גרעסטן שטורעם פון רצון. ס'איז דא דאס איז אלץ די פיר דרגות דאס איז נפש רוח נשמה און חיה ס'איז אבער דא די פינפטע דרגה בחינת היחידה איז דאס גאר אן אנדער ענין אינגאנצן אין יחידה איז דאס נישט מצד פארשטאנד געפיל רצון איזה סיבה שתהיה יחידה דער פשט איז יחידה ליחדך פאראן א פינטעלע אין יעדע נשמה ביי יעדער אידן איז פאראן אט דער נקודה וואס א איד מיטן אייבערשטן איז איין און איינציגע זאך א איד מיטן אייבערשטן איז איין איינציגע זאך, און דאס איז דער טייטש פון דעם ווארט יחידה, יחידה איז יחיד ה', דאס הייסט דער אייבערשטער ווערט דאך אנגערופן יחיד, איינער און איינציגער, יחיד חי העולמים מלך, דער אייבערשטער איז א יחיד, און די נשמה איז מקבל פון אט דעם יחיד, דאס איז לשון נקבה, יחידה איז לשון נקבה, וואס נקבה איז דער ענין פון א מקבל, דאס הייסט אז די נשמה איז מקבלת מיחיד, כל עניינו, כל מהותו איז איין און איינציגע זאך, אז ס'איז פארבונדן און פאראיינציגט איין זאך מיטן יחיד, און פון דעם נעמט זיך דער גרעסטער טיפסטער שייכות, קשר, פון א איד מיטן אייבערשטן, אז א איד נישט נאר ער וויל נישט, ער קען גארנישט זיך אפרייסן פון אייבערשטן. מצד חיה ער וויל, זיין צוגעבונדן און ער וויל זיך נישט אפרייסן, אבער וועל איז סוף כל סוף בדקות דדקות א צוגעגעבענע זאך, איך וויל, קען זיין אנדערש, אבער איך וויל, און איך וויל גאר שטארק, און איך וויל בכל התוקף, און דאס איז א וועל אן קיין הגבלות, אבער ס'איז פארט א תנועה פון א צי און פון המשכה פון וועל. אין יחידה איז דאס נישט א ווארט פון וועל, אין יחידה דער טייטש איז אז ס'איז נישט שייך אנדערש. אין יחידה שבנשמה פון א אידן הערט זיך אז געטליכקייט דאס איז די איין און איינציגע מציאות. און א לעבן אן געטליכקייט איז קיין לעבן נישט. געטליכקייט איז לעבן, דאס איז די איינציגע פארשטאנד, די איינציגע אויסטייטש פון לעבן איז מער נישט ווי געטליכקייט. א לעבן וואס דאס איז נישט פארבונדן מיט געטליכקייט נישט נאר ער וויל דאס נישט ער קען דאס גאר נישט ס'איז נישט שייך בכלל ס'גייט נישט ס'איז נישטא קיין ארט אויף דעם וואס דאס איז געווען די מדרגה דאס איז געווען דער עניין פון ר' יקותיאל לעפלער ר' יקותיאל לעפלער מיט זיין זיין איבערגעגעבנקייט און זיין התמסרות מיט זיין זיין זיך אריינווארפן זיך אין תורת החסידות האט ער געלערנט און געטון און געהארעוועט מיט זיך אויף מגלה זיין אט דעם עניין פון אלקות וואס חסידות איז דאך ידוע אז תורת החסידות האט מגלה געווען די יחידה און מען זעט אז אין פאר חסידות האט מען כמעט נישט גערעדט וועגן די יחידה כידוע אז אין זוהר בכלל ווערט נישט דערמאנט דער ענין פון יחידה ס'ווערט דערמאנט אין מדרש איינמאל און אייכעט אין מדרש נישטא אויף דעם קיין אויסטייטש ערשט אין תורת החסידות איז דער ענין היחידה א ענין וואס איז מבואר מיט פרטים און פרטי פרטים מיט אותיות מיט הסברה דאס איז א גאנצע סוגיא אין חסידות יחידה שבנשמה און און מצד דעם וואס חסידות האט מגלה געווען די יחידה שבתורה האט מגלה געווען אט דעם עניין פון אלקות ווי ס'ווערט נתגלה דורך חסידות תורת החסידות בפרט דורך תורת החסידות חבד אט דער עניין אן דער עניין פון אין עוד מלבדו דער עניין אז אלקות דאס איז די איינציגע פאראנענקייט און חוץ פון געטליכקייט נישטא קיין נישטא קיין שום מציאות און במילא ביי ר' יקותיאל לעפלער האט געלויכטן אט די נקודה און וועלכן בשעת דער אלטער רבי איז געקומען צו אים געבן א ברכה איז ער האט נישט געמאכט קיין תנאים ער האט נאר באווארנט געגעבן צו פארשטיין וואס איז דער טייטש ביי אים לעבן בשעת דער אלטער רבי האט אים געגעבן א ברכה איז בשעת א מענטש א נארמאלער בשר ודם וואס ביי אים לייכט נישט אט אט די נקודה ער ביי אים איז דער טייטש איז ער איז א מענטש ער איז א נברא א באשעפעניש ער האט א לעבן בנוסף לזה האט ער אייכעט א א א ציל, ער האט אייכעט א מטרה, ער לעבט צו דינען דעם אייבערשטן, יא, און ער טוט פאר'ן אייבערשטן, אבער ס'איז ער און ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז דא מיין אייגענע לעבן און ס'איז דא מיין תפקיד, אני נבראתי לשמש את קוני, איך דארף דינען דעם אייבערשטן, אבער חוץ פון דעם איז דא אייכעט מיין עצם מציאות, איז במילא קען זיין ביי אים אפלייגן עשירות איז א גוטע זאך, אריכות ימים איז א גוטע זאך, בנוסף לזה וויל ער אויכעט האבן א לעבן פון רוחניות קענען דינען דעם אייבערשטן, ס'קען אבער זיין איין זאך אן די אנדערע אויכעט, אילו יצוייר חס ושלום חס ושלום ביי אים צונעמען אט אט דעם ענין פון קענען זען געטליכקייט און הערן געטליכקייט, האבן א געשמאק אין אלוקות, אבער ער וועט האבן א לעבן מ'וועט אים געבן עשירות, מ'וועט אים געבן אריכות ימים, און ער וועט האבן גשמיות, אבער ס'וועט פעלן דעם התחברות מיט געטליכקייט אויפן גרעסטן אופן. אויכעט בסדר, אבי ער לעבט דאך. רבי יקותיאל לעפלער האט באווארנט דעם אלטן רבי'ן אז ביי אים איז נישטא צוויי טייטשן אין לעבן. נישטא נאך א טייטש אין לעבן. לעבן איז דער טייטש, דער איין און איינציגער טייטש פון לעבן איז אז מ'קען זען אלוקות און הערן אלוקות. א לעבן וואס איז נישט פארבונדן מיט זען און הערן אלוקות איז דאך גאר קיין לעבן נישט. און דאס איז ביי אים געווען אזוי בפשיטות, אז ממילא דאס האט ער נאר געדארפט באווארענען און געבן צו פארשטיין אז דאס איז דער טייטש פון לעבן. און דאס איז דער סיפור פון רבי יקותיאל לעפלער. וואס אויף דער וואט וואס ער מיט דעם יסוד האט דער רבי געגעבן צו פארשטיין אויכעט וואס מ'זעט פשוט אין מודה אני. אז א איד הייבט אן דעם טאג פון מודה אני לפניך,

לכאורה, ערשטנס, דאנק דעם אייבערשטן אויף דעם עצם זאך אז דו לעבסט. החזרת לי חיים, החזרת לי נשמה. ניין. וואס זאגט א איד? שהחזרת בי נשמתי. וואס דער טייטש נשמתי, א אידישע נשמה. דאס הייסט, אז א לעבן, איז דער טייטש לעבן איז א אידישער לעבן. א לעבן וואס דאס איז ניט קיין אידישער לעבן, איז דאך גאר קיין לעבן נישט. און דאס איז ביי אים געווען אזוי שטארק און אזוי טיף און אזוי איינגעקארבט אז אנדערש איז גארנישט שייך. און דאס איז געווען דער סיפור, דאס איז דער יסוד וואס תורת החסידות האט מגלה געווען, אז ביי אידן לייגט זיך אפ דורך דעם וואס מען לערנט חסידות און מען טוט אין די עניינים פון אחדות השם, וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, יא, דער ענין פון אחדות הוויה האמיתית, אז ס'איז אין עוד מלבדו און נישט פאראן קיין שום מציאות חוץ פון דעם אייבערשטן, איז ממילא שיינט ביי אידן אט אט די נקודה אז לעבן איז די טייטש געטליכקייט, א לעבן וואס איז נישט געטליכקייט איז גאר קיין לעבן נישט. אט אט דער פתגם איז פאראן אויכעט אינעם היום יום, אט דער ספר וואס דער רבי האט מחבר געווען מיט איבער אכציג יאר צוריק, תש"ג, דער ספר היום יום וואס דארטן איז דא פתגמים פאר יעדער טאג פון די גאנצע יאר, און ווי דער רבי האט אמאל געזאגט אז די פתגמים אין היום יום זענען פארבונדן מיטן זמן, ס'איז נישט סתם געלייגט א פתגם אן קיין שייכות, יעדער פתגם אז מ'טראכט זיך אריין און מ'פארטיפט זיך זעט מען אז יעדער פתגם איז מדוייק אין דעם ארט וואו ער געפינט זיך. איז אז מ'גיט א קוק אינעם היום יום איז דער פתגם, דער סיפור ווערט געבראכט אינעם היום יום פון די וואכן פרשת לך לך, ו' חשוון. וואס שטייט אין די סדרה, אין היינטיגע סדרה אין פרשת לך לך, א ענין וואס ברענגט ארויס אט אט די נקודה פון דעם סיפור פון ר' יקותיאל ליעפלער. איז אז מען גיט א קוק אין די סדרה, און גראדע איז דאס, אויב איך מאך נישט קיין טעות, איז דאס אפילו אינעם זעלבן טאג, יא, וואס איז געשריבן געווארן אט אט דער היום יום, דאס הייסט אין דעם טאג פון ו' חשוון. אין דעם שיעור חומש ווי ס'איז איינגעשטעלט געווארן צו לערנען ווען ו' חשוון קומט אויס אין יענעם טאג ווי ס'איז אויסגעקומען אין די יאר תש"ג ווען דעמאלט איז געדרוקט געווארן היום יום די ערשטע מאל וואס שטייט אין די סדרה שטייט אין די פרשה אז דער אייבערשטער האט צוגעזאגט אברהם אבינו גרייסע ברכות אל תירא אברהם אנכי מגן לך דער אייבערשטער זאגט צו אברהם אבינו, האב נישט מורא, איך גיב דיר אכטונג, און איך וועל דיר געבן, דער אייבערשטער ווינטשט אים מיט מיט מיט עשירות, מיט ברכות מופלגות ביותר. קומט צו גיין אברהם אבינו, און אברהם אבינו הייבט זיך אן קלאגן. אנשטאט צו ענטפערן אמן, גיט א קוק אין די פרשה, זעט מען אז אברהם אבינו הייבט אן האבן טענות. אברהם אבינו שרייט צום אייבערשטן, מה תתן לי? וואס גייסטו מיר געבן? ובן משק ביתי יורש אותי דמשק אליעזר. ואנכי הולך ערירי. אברהם אבינו טענה'ט זיך צום אייבערשטן, וואס גיסטו מיר? ווער גייט מיר ירשינען? אברהם אבינו האט נאכנישט געהאט קיין קינדער יעמאלט, און ער האט געהאט אליעזר, דמשק אליעזר, דאס איז געווען זיין עבד, שרייט אברהם אבינו צום אייבערשטן, וואס וועט העלפן די אלע גוטע זאכן וואס דו ווילסט מיר געבן, בשעת אז איך גיי באקומען, איך האב נישט קיין קינד וואס גייט ירש'נען מיינע מיינע זאכן, ובן משק ביתי יורש אותי דמשק אליעזר. פרעגן דאך אלע מפרשים די שאלה טאקע, ווי קומט זיך אברהם אבינו אזא מין שאלה? דער אייבערשטער ווינטשט אים, גיט אים ברכות, זיי מקבל, הייבט ער אן זיך טענה'ן, נאך מער די שאלה וואס מען פרעגט, דער אייבערשטער האט דאך אים צוגעזאגט אז ער גייט אים געבן, יא, די פסוקים פאר דעם שטייט שוין, אז דער אייבערשטער האט צוגעזאגט אברהם אבינו אז ער וועט האבן זרעך כעפר הארץ, האט ער דאך שוין באקומען א ברכה, ווייסט ער דאך וואס האט אברהם געהאט א ספק, אברהם האט געמיינט אלע מפרשים פרעגן דא, ס'איז דא אין רמב"ן, ס'איז דא אין נאך כמה מפרשים. ס'איז דא א אינטערעסאנטער אור החיים הקדוש, וואס ער שרייבט אז אברהם אבינו האט זיכער ני, האט זיכער געווען ביי אים דבר ברור און ער האט געגלייבט אז דער אייבישטער וועט אים געבן קינדער, האט אים צוגעזאגט. וואס זשע, דער אור החיים הקדוש שרייבט אז ווי בשעת דער אייבישטער האט אים געזאגט אבער והיה זרעך כעפר הארץ, האט אברהם אבינו זיך דערשראקן און געמיינט אז ס'וועט זיין מער נישט ווי עפר הארץ. דאס הייסט אז די קינדער, ער וועט טאקע האבן קינדער, אבער די קינדער וועלן זיין ערדישע קינדער, עפר הארץ, דאס הייסט זאל זיין קינדער עמי הארצים, וואס ליגן אין ערד, אין ערדישע עניינים, אין גראבע עניינים, גשמי דאס הייסט אז ער וועט טאקע האבן קינדער, אבער נישט, יא, אי ווי דאס איז לפי ערך מדריגתם, מתאים צו די מדריגה פון אברהם אבינו. און דאס איז געווען די טענה פון אברהם אבינו, ער האט געטענה'ט צום אייבערשטן, וואס האב איך פון די גאנצע עשירות, וואס האב איך פון די אלע ברכות, וואס האב איך פון די אלע זאכן, איך וויל דאך האבן א קינד וואס זאל זיין דעם אייבערשטנ'ס א קינד, א געטליכער קינד, א קינד וואס זאל גיין אין די וועגן פון אברהם אבינו, א קינד וואס זאל טאקע זיין צוגעבונדן צו געטליכקייט, איך וויל נישט קיין ערדישע קינדער, קיין עפר הארצ'דיגע קינדער. און דאס איז דער חיים איז מאסביר אז דער פאר דער רעבשטאן טאק איז געזאגט דייגן נישט אז זיי וועט זיין קעך קעך ווער שומעים גלייך נאך דעם שטייט עס דער טייב שטייט געזאגט זיי חוץ און דער אבייט א שומעים וועסט זען די קעכבים יא קיין יא זאך עס פייער קעכבים דאס הייסט אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן צו פארשטיין אז ער וועט האבן קינדער ככוכבי השמים זיי זענען געטליכע קינדער הימלדיגע קינדער קינדער וואס זאלן זיין פארבונדן מיט געטליכקייט איי פאר וואס האט ער געזאגט איבער זיי כעפר הארץ איז ווי דער מדרש ברענגט טאקע פארקערט למעליותא נוסף לזה וועלן זיין געטליכע הימל'דיגע קינדערלעך ככוכבי השמים, וועלן זיי האבן אויכעט די מעלה פון עפר הארץ. וואס איז די מעלה פון עפר הארץ ברענגט דער מדרש כמה וכמה פירושים. עפר הארץ אז דורך וואסער וואקסן וואקסן פירות וואס דאס איז דער ענין פון תורה, עפר הארץ אז דאס איז מכלה די אלע זאכן וואס זענען נישט בסדר, דאס גיבט אכטונג אויף כל מיני זאכן, כל מיני ענינים מעלות וואס איז דא אין עפר הארץ, וואס דער אייבישטער האט מיט דעם מכוון געווען מיט אט אט די ברכה פון כעפר הארץ, ביז ווי עס שטייט אין מדרש אויכעט אז דער ווארט פון כעפר הארץ אז אפילו אין די שווערסטע תקופות פון זמן הגלות וואס אידן זענען כעפר הארץ און פון דעסטוועגן איז אידן וועלן שטיין שטענדיג שטארק און דער אייבישטער וועט אונז אכטונג געבן ופרצת ימה וקדמה וואס שטייט שפעטער אויכעט ביי אברהם אבינו והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך קומט אויס אז ביי אברהם אבינו דאס איז געווען די נקודה דאס איז אברהם אבינו האט נישט געקומען צו גיין מאכן תנאים מיט דעם אייבערשטן אבער אברהם אבינו האט געווען ביי אים די נקודה איין און איינציגע נקודה אברהם אבינו זיין גאנצע מציאות איז געווען געטליכקייט אברהם אבינו איז געווען אחד היה אברהם און דער טייטש אחד היה אברהם ווי ס'ברענגט זיך אין נאמען פון דעם צמח צדק אז אברהם אבינו איז געווען א אחד'דיגער פסוק שטייט אין יחזקאל אחד היה אברהם אין פשטות שטייט אין מדרש אז ער געווען איינער אליין די גאנצע וועלט בעבר אחד און אברהם בעבר אחד ער געווען איינער אליין וואס איז געווען מיטן אייבערשטן אנטקעגן אלע די אלע עובדי עבודה זרה אבער דער צמח צדק האט געטייטשט אחד היה אברהם איז דער טייטש אז אברהם איז געווען א אחד'דיקער אז דער אחד, אחדות השם, דער אייבערשטער האט דורכגענומען אברהם אבינו אזוי דורך און דורך אז זיין גאנצע מציאות, זיין גאנצע מציאות, זיין גאנצע רמח איברים ושסה גידים, און אלע זיינע רצונות און אלע זיינע עניינים איז געווען איין און איינציגע זאך, דער אחד דאס איז געווען זיין גאנצע מציאות. און ווי ס'איז מבואר אין א בריוו וואס דער רבי האט געשריבן אין די ערשטע יארן גלייך נאך די הסתלקות פון דעם רבי'ן ריי"צ איינע פון די ערשטע בריוון וואס דער רבי האט געשיקט יעמאלט, גלייך נאך די הסתלקות פון רבי'ן ריי"צ, איז געדרוקט געווארן א געשמאקע שיחה, גלייך פון דעם פון דעם פון דעם פריערדיגן רבי'ן פון דעם רבי'ן ריי"צ, איינע פון די לעצטע שיחות זיינע, און אויף דעם איז געווען עכט א בריוו וואס דער רבי האט געשיקט צו חסידים. פון די ערשטע בריוון וואס דער רבי האט געשיקט נאך די הסתלקות פון זיין שווער פון דעם רבי'ן ריי"צ, און דארטן ברענגט ער אט דעם פתגם אז דער צמח צדק האט געזאגט אז דער אחד האט געשיינט אין אברהם אבינו, און אברהם אבינו איז געווען א אחד'דיקער. ער איז מסביר טאקע דארט אין דעם בריוו אט די נקודה, וואס איז דער יסוד, וואס איז דער חידוש, וואס איז דער עומק אין אט דעם פתגם, אז ס'איז נישט נאר אז דער אחד האט געשיינט אין אברהם אבינו, דאס איז סדר אבער אויב דאס געווען ס'האט געשיינט א זאך וואס שיינט איז דאס איז א זאך וואס איז העכער און דאס שיינט אין אים דער אחד איז גאר א העכערער ענין דער אייבישטער און דער אייבישטער האט אריינגעשיינט הציץ עליו בעל הבירה ס'האט געשיינט דער אייבישטער אין אברהם אבינו זאגט ער נאך מערער אברהם איז געווען א אחד'דיקער ס'איז נישט אז ס'האט געשיינט פון א זאך שמבחוץ וואס שיינט אריין אין אים, נאר אז דאס איז געווען כל מהותו, כל עניינו, כל חייו, ס'איז גארנישט געווען קיין צוויי זאכן, מ'קען גארנישט פארנאנדערטיילן אז ער מיט זיין אחד איז געווען איין און איינציגע זאך, וואס איז געווען כל מהותו פון אברהם אבינו? אלוקות, חוץ פון אלוקות איז געווען קיין שום זאך נישט. און דערפאר בשעת דער אייבישטער איז געקומען צו גיין און ער האט אים געוואונטשן מיט די אלע ברכות וואס שטייט אין היינטיגע סדרה, זאגט אברהם אבינו, ברכות? געזונטערהייט, אבער קינדער זאל זיין געטליכע קינדער, קינדער וואס זיי זאלן ממשיך זיין און גיין אין די זעלבע וועגן, וואס ביי זיי אויכעט זאל לייכטן דער אחד, אז זאל זיין אחד'דיקע קינדער, קינדער וואס זענען ספור הכוכבים, ווערן ליכטיגע קינדער, קינדער וואס ווייסן דער כוונה און די תכלית אויף מאכן ליכטיג די וועלט און שיינען די טונקלניש פון עולם הזה. ס'איז געווען מיט ארום זעכציג יאר צוריק, איז געווען אין די תקופה פון חודש חשוון איז געווען א סדר פלעגן קומען צו גיין אין אנפאנג יאר נאך תשרי א קבוצה פון עסקנים וואס זענען געווען פארבונדן מיט די ישיבה תומכי תמימים די ישיבה פון חבד אויף די וועלט וואס מ'פלעגט צוגרייטן א דינער צו מסדר זיין עניינים פון ממונות וואס מ'האט געדארפט קלייבן פאר די ישיבה פלעגן זיי אריינגיין צום רעבן א קבוצה פון די עסקנים און ארום גערעדט וועגן כל מיני התחייבות'ן וואס זיי האבן זיך אונטער גענומען כדי צו שטיצן די ישיבות, און דער רבי פלעגט רעדן פאר זיי א שיחה. אין די יאר תשכ"ד האט דער רבי גערעדט א שיחה אויף דעם פסוק אויף די סדרה, און זייער א אינטערעסאנטער יסוד אין די נקודה. ער האט געפרעגט א פשוטע שאלה, שטייט אין פסוק אז ווען אברהם קלאגט זיך צום אייבערשטן, מה תיתן לי ואנכי הולך ערירי, ובן משק ביתי יורש אותי דמשק אליעזר, שטייט אין רשי וואס איז דאס דער טייטש פון דמשק אליעזר, עס גיבט כמה טייטשן, איין טייטש איז ער קומט פון דמשק, דאס איז דער פירוש הפשוט, אבער דערנאך איז פאראן אנדערע פירושים וואס רשי ברענגט. אז וואס? איינע פון די זאכן איז אז ער איז דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. און אז ער איז דער וואס אלע כל ביתי מתנהג על ידו, כל משק ביתי מתנהג על ידו. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, מעלות, נפלאות, בנוגע אליעזר. דאס הייסט אליעזר איז נישט געווען סתם א פראסטער קנעכט. אליעזר איז געווען א קנעכט וואס איז געווען מלא במעלות. סיי בגשמיות, איז געווען איבערגעגעבן אינגאנצן צו אברהם אבינו, על פיו ישק, ער האט געפירט די אלע עניינים מיט א גרויסע נאמנות, און נישט נאר דאס, ער ברוחניות, ער איז דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. וואס קען זיין בעסער פון דעם? קומט צו גיין אברהם אבינו און זאגט ניין, דאס וויל איך נישט. ואנכי הולך ערירי. וואס האב איך פון דעם? ביז דער אייבערשטער זאגט אים צו און ער זאגט אים דאגה נישט אשר יצא ממעיך א אייגענע קינד דו וועסט האבן און ער וועט זיין דער וואס וועט דיר איבערנעמען האט דער רבי געפרעגט א פשוטע שאלה שטייט אברהם אבינו און ער קלאגט זיך אויף דעם וואס ער איז ערירי און אויף דעם אז דער וואס גייט אים ירשנען גייט זיין א קנעכט וואס האט דאס צו טון מיט די מעלות ס'איז דאך פארקערט. וואס איז איצטער די פלאץ ארויסברענגען די מעלות פון אליעזר? דו ווילסט דאך זאגן אז דו ווילסט נישט אליעזר. איז פארוואס רעדסטו זיינע מעלות? האט דא דער רבי געזאגט א געשמאקע נקודה. א שטארקע יסוד. און דאס איז זייער גוט בהמשך צו וואס מיר האבן גערעדט פריער תוכן אברהם אבינו'ס טענה צו דעם אייבערשטן איז געווען טאקע אליעזר איז א פיינער קנעכט ער איז א נאמן ער איז איבערגעגעבן און ער טוט אסאך גוטע זאכן סיי בגשמיות סיי ברוחניות אבער איך קען זיך אויף אים נישט פארלאזן פארוואס ווייל ער איז נישט קיין אייגענער קינד און וויבאלד ער איז נישט קיין אייגענער קינד איז קען איך נישט וויסן אויף וויפיל דערלאנגט אן איבערגעגעבנקייט, קען זיין אז איצטער איז אלס געשמאק און ס'איז גוט און ער איז פיין און ער איז פארשטאנדיג, אבער ס'איז לאו דווקא אז דאס איז זיין עצם, דאס איז נישט זיין מהות, ס'איז צוגעגעבענע זאכן. ער האדעוועט זיך ביי א אידן ווי אברהם אבינו, וואס קען זיין בעסער פון דעם? יעצט באקומט ער פון אים תורה, באקומט ער פון אים ידיעות, באקומט ער פון אים גוטע מידות, באקומט ער פון אים וויל ער מצליח זיין, טוט ער פאר זיין פאר זיין פאר זיין אדון, ער טוט אלע גוטע זאכן. אבער וואס וועט זיין א מינוט נאך אברהם אבינו? בשעת ס'וועט אריבער גיין נאך נאך דאס אברהם אבינו וועט ענדיגן חיים חייו בעולם בעולם הזה הגשמי און אליעזר וועט בלייבן אליין וויבאלד אז די גאנצע זאך איז נישט א עצמיות'דיגער ענין ס'איז נישט קיין אייגענער ענין ס'איז נישט קיין אייגענער קינד איך קען זיך נישט פארלאזן אויף אים אז דאס וועט זיין ביי אים א ענין מהותי אזוי און ניט אנדערש איך וויל א אייגענעם קינד. א אייגענעם קינד איז דער טייטש איז אז דאס ווערט זיין גאנצע מהות, ס'איז נישט שייך אנדערש, אז דאס איז א אייגענער קינד גיט עס א גייט עס אריבער באופן עצמי באופן מהותי אז די אידישקייט ווערט זיין אייגענע זאך ס'איז נישט שייך אנדערש, ווייל דאס איז דער מהות פון א אידן. און דאס איז דער ענין וואס דער אלטער רבי איז מסביר אין תניא אז אידן האבן באקומען בירושה פון אברהם אבינו דער אהבה צו דעם אייבערשטן מסירות נפש צום אייבערשטן אמונה צום אייבערשטן די אלע ענינים וואס אידן האבן בירושה אחדות הוי' ווי ער איז מסביר אין פרק למד גימל אין תניא אז אידן האבן געירשנט פון אברהם אבינו אט דער אמת'ע הנחה אז אין אן אלקות איז נישט שייך קיין שום אנדערע זאך די גאנצע מציאות איז געטליכקייט איז נישט שייך אנדערש א איד ווי נישט ער וויל און נישט ער קען זיך אפרייסן פון אייבערשטן און דאס איז געווען די טענה פון אברהם אבינו צו דעם אייבערשטן פארקערט אליעזר איז מלא מעלות און עס איז זייער וויכטיג אבער נישט מיט דעם קען מען גיין צום טיש וואס וויל איך זאל זיין א אייגענער קינד און דעמאלט האט דער רבי ארומגערעדט אין דעם ענין החינוך, אז דאס איז די מטרה פון דער ענין החינוך, חינוך אין תומכי תמימים בפרט, און בכלל דער ענין החינוך ווי עס דארף זיין דער ענין החינוך, וואס מען דארף זיך מוסר נפש זיין אויף חינוך, און מען דארף זיך מקריב זיין אויף חינוך, וואס דאס איז דער המשך אין די פרשה, וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט דער ענין הקרבנות, ער האט אים געוויזן די בהמות מיט די חיות וואס דאס איז ווי רש"י ברענגט אז בזכות הקרבנות וועט ער זוכה זיין צו די אלע ענינים ירושת הארץ און די קינדער דער ענין הקרבנות איז דער טייטש מען דארף זיך מקריב זיין מען דארף אוועקגעבן פון זיך פון די אייגענע געלט פון די אייגענע צייט פון די אייגענע כוחות פאר די אייגענע קינדער און דער עיקר די כוונה פון א אידן דארף זיין ניט אז טאקע דער אייבערשטער זאל געבן יעדן איינעם ברכות והצלחות אין אלע ענינים עשירות הרחבה און געזונט און אריכות ימים אבער די הנחה דארף זיין אז דאס דארף זיין אלץ אריבערגיין צו די אייגענע קינדער, אז אונזערע קינדער זאל זיין אייגענע קינדער, אז זיי זאלן טאקע זיין איבערגעגעבן צו די זעלבע מטרה, צו די זעלבע ציל, צו די זעלבע כוונות וואס מיר האבן געירשנט פון אברהם אבינו, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך הוויה לעשות צדקה ומשפט. און בשעת אז מ'וויל זיך אוועקגעבן צו דעם ענין החינוך, אוועקשטעלן אייגענע קינדער, און אז די אייגענע קינדער זאל זיין געטליכע קינדער, זאל זיין קינדער וואס ביי זיי שיינט דער אחד, אז ביי זיי לייכט דער ענין האחד, אז געטליכקייט דאס איז דער אמת'ער לעבן, און לעבן אן געטליכקייט איז גאר קיין לעבן נישט, און די אמת'ע מציאות פון געטליכקייט און לעבן איז מער נישט א לעבן פארבונדן מיט אלוקות, איז דעמאלט וועט מען אוועקשטעלן א ליכטיגע וועלט, עס וועט זיין ספור הכוכבים, אז ס'זאל לייכטן די געטליכקייט אין דער וועלט, און פון דעם וועט מען מאכן אז זאל זיין טאקע א וועלט, וואס אין דער וועלט זאל שיינען והיה השם לך לאור עולם, אז זאל זיין ליכטיג אויף דער וועלט, און די אמת'ע ליכטיגקייט וואס מיר אלע ווארטן, די ליכטיגקייט פון די גאולה האמיתית והשלימה, וואס איצטער מ'געפינט זיך אין א צייט פון הרת עולם און א צייט פון חשך, איז דאס א זמן וואס אידן דארפן בעטן, און נישט בעטן קליינע ישועה'לעך, נאר מען דארף בעטן טאקע אז זאל נתגלה ווערן דער אחד, זאל נתגלה ווערן דער הווי אחד ושמו אחד, אז זאל לייכטן אין דער וועלט דער אייבישטער אליין, און דעמאלט וועט זיין דער אמת'ער ניצחון, די אמת'ע ליכטיגקייט פון די גאולה האמיתית והשלימה כי עין בעין יראו בשוב השם ציון ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדו כי פי השם דיבר במהרה בימינו אמן.